בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף צדיק א', הייבן מיר אן דף צדיק עמוד ב' די נייע פרק, וואס אין די פרק איז אויך א המשך צו די פריערדיגע פרק, צו די פרק פאר דעם, וואס איז דן לגבי די מלאכה פון הוצאה, יעצט אזוי, אונז האבן געזען אין דף עיין ה' עמוד ב', טאקע אנפאנג פון די זיבעטע פרק, האבן מיר געזען די כלל אז מ'איז נישט חייב אויף הוצאה נאר טאמער דאס איז א זאך וואס מענטשן זענען מצניע, טאמער מענטשן זענען דאס נישט מצניע, ס'איז ווייניגער ווי א געוויסע שיעור, וואס די אלע זאכן האבן מיר געזען אין די המשך פון די משניות די אלע שיעורים פון די אלע זאכן איז מען נישט חייב אויף הוצאה. איז די קומעדיגע משנה וואס אונז גיימיר יעצט זען, גייט די משנה דא אויסרעכענען כל מיני זאכן וואס ביי זיי איז מען חייב אויף הוצאה אפילו ווען מ'איז מוציא נאר א כל שהוא, נאר אביסל, זיי האבן נישט קיין שיעור א גרויסע שיעור נאר א טראפל איז מען שוין חייב, זאגט די משנה אזוי. המצניע לזרע, איינער וואס איז מצניע א קערעלע אויף איינצופלאנצן, אדער ולדוגמא, איינער איז מצניע א זאך, א סעמפל ווערט עס אנגערופן, א דוגמא, א מענטש וואס פארקויפט סחורה, און ער איז מצניע וואס טייטשט דא א קליינע שטיקל סחורה, וואס דאס ווייזט ער פאר די מענטשן, כדי מענטשן זאל קענען זען וואס ער האט צו פארקויפן, וואס דאס איז אסאך מאל זייער זייער קליין, ס'איז גרויס א כל שהוא, אבער די עיקר נקודה דא איז, אז ס'איז המצניע, די משנה הייבט דאך אן מיט די ווארט המצניע, די מענטש איז דאס מצניע, ער איז עס מחשיב, אדער ולרפואה, א מענטש איז מצניע א זאך, זאל זיין פאר אים א רפואה, והוציאו בשבת, און ער טראגט עס ארויס שבת, חייב בכל שהוא, דעמאלטס איז ער חייב בכל שהוא, דאס טייטש אפילו ביי איין קערעלע, אפילו ביי א קליינע דוגמא, אפילו א רפואה, אז ער האט עס מצניע געווען, ער האט עס מחשיב געווען, איז די שיעור א כל שהוא. יעצט אזוי, קודם כל, אונז האבן געזען אין דף עיין ה עמוד ב', האבן מיר געזען א ר' שמעון אין די משנה, וואס ס'דא וואס זאגן אין די ראשונים אז ר' שמעון קריגט זיך מיט דער דין, וואס טייטש ס'דא אזעלכע ראשונים וואס לערנען אין ר' שמעון אז ר' שמעון וועט האלטן אז אפילו איינער איז מצניע א חפץ א כל שהוא איז עס אויך גארנישט האט נישט צוטון מיט א מענטש איז עס מצניע א מענטש קען נישט מחשיב זיין א חפץ מער ווי פאר א צווייטע, אבער ס'דא וואס לערנען אז נישט ר' שמעון איז אויך מודה צו דער דין פון די משנה, אז איינער וואס איז מצניע א חפץ וואס איז א כל שהוא, היות וואס ער האט עס מצניע געווען, ער האט עס מחשיב געווען, איז אוודאי די דין אז ער איז חייב אפילו בכל שהוא. יעצט אזוי, חוץ פון דעם, האבן מיר דאך שוין אויך געזען א מחלוקת אין די פריערדיגע משנה, לגבי זרעים, האבן מיר געזען, אז דער תנא קמא האט געלערנט אז די שיעור פון זרעים איז אביסל ווייניגער ווי א גרוגרות, רבי יהודה האט געלערנט פינף זרעים, און ממילא, וויאזוי שטימט עס מיט די משנה? אין די משנה דא איז משמע, אז יעדער מענטש וואס איז מחשיב איין זרע אויכעט, ער וויל איינפלאנצן איין זרע, איז ער שוין חייב אפילו ביי איין זרע אויכעט ביי איין קערעלע, פארוואס ווייל ער האט עס מחשיב געווען, און פארוואס אין די פריערדיגע משנה שטייט אז ס'ווענדט זיך פינף זרעים אדער אביסל ווייניגער ווי א גרוגרת אבער זיכער מער ווי איין זרע, נאר וואס דען מען מוז מפרש זיין אז דאס וואס שטייט אין די פריערדיגע משנה אז מען איז חייב אויף פינף זרעים אדער פחות מכגרוגרת איז די נקודה איז נישט פשט דער מענטש וויל עס איינפלאנצן, טאמער א מענטש וויל איינפלאנצן דעם זרע וואס ער טראגט ארויס איז פשט ער איז עס מחשיב איז אוודאי די דין אזוי ווי שטייט דא ביי די משנה. אז ער איז חייב בכל שהוא, נאר וואס דען, די משנה דארט רעדט זיך ביי א קערעלע וואס איז געמאכט אויף איינצוזייען, אדער אז די מנהג העולם איז דאס איינצוזייען, דעמאלטס אפילו די מענטש וואס טראגט עס האט עס נישט אינזינען איינצוזייען, אויף דעם רעדט די משנה צו די שיעור איז טאקע פחות מכגרוגרת אדער פינף זרעים, אבער דא ביי אונז זאגט די משנה אז טאמער די מענטש אליין האט עס טאקע געוואלט איינזייען, ער האט עס טאקע מחשיב געווען, איז אוודאי איין זרע איז מען שוין אויך חייב, מ'איז חייב בכל שהוא, זאגט די משנה אבער, וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו, וואס טייטש דאס איז נאר פאר די מענטש וואס איז מצניע אליין, א צווייטע מענטש, וואס די צווייטע מענטש האט עס נישט מחשיב געווען, ביי אים איז געזאגט געווארן די אלע שיעורים וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע פרקים. זאגט אונז די משנה ווייטער, וואס איז טאמער א מענטש האט ארויסגעטראגן א זאך וואס ער האט מחשיב געווען, אבער צום סוף חזר והכניסו, אה, לאמיר זאגן מ'וועט אנכאפן א משל טאקע דעם זרע, ער האט ארויסגענומען א זרע, איין קערעלע, ער גייט ארויס אינדרויסן ער וויל עס איינפלאנצן, ער האט עס מחשיב געווען, ער גייט טאקע ארויס בכוונה דאס איינצופלאנצן, אבער אינמיטן וועג איז ער זיך מיישב אז ער גייט עס נישט איינפלאנצן, און ער גייט צוריק אהיים. איז דא, זאגט די משנה, אינו חייב אלא כשיעורו, דא, אויף די הכנסה, וואס ער טראגט עס צוריק אריין פון רשות הרבים צו רשות היחיד, אויף דעם איז ער שוין נישט חייב. פארוואס? ווייל ביי די הכנסה, האט ער דאך שוין געוויזן אז ער איז עס נישט מחשיב, און ממילא אז ער איז עס נישט מחשיב איז געזאגט געווארן דער געהעריגער שיעור ביי דעם, ס'איז שוין נישט חייב בכל שהוא, און פאר דעם וועט ער זיין פטור אויף די הכנסה און נאר אויף די הוצאה וועט ער זיין מחויב. זאגט די הייליגע גמרא, למה ליה למיתני המצניע, ליתני המוציא לזרע, לדוגמא, ולרפואה, חייב בכל שהוא, זאגט די גמרא, פארוואס הייבט אן די משנה המצניע, אז איינער וואס באהאלט עס, ווייזט ער מיט דעם אז ער איז עס מחשיב, און ממילא איז ער חייב, וואס דארף ער עס באהאלטן? אז איינער נעמט א קערעלע, ער גייט ארויס מיט דעם אין רשות הרבים, בכוונה דאס איינצופלאנצן, האט ער עס שוין מחשיב געווען, מען דארף עס באהאלטן פאר דעם. ענטפערט די גמרא, אמר אביי, ענטפערט אביי, הכא במאי עסקינן, כגון שהצניעו ושכח למה הצניעו, והשתא קא מפיק ליה סתמא, וואס טייטש זאגט אביי, די משנה קומט אונז דא לאזן הערן א גרויסע חידוש, אוודאי די דין אז איינער דארף נישט באהאלטן א זאך כדי דאס מחשיב צו זיין, ברגע וואס ער טראגט עס ארויס בכוונה דאס איינצופלאנצן, איז אוודאי איז ער שוין מחויב בכל שהוא, ער האט עס מחשיב געווען אטאמאטיש. נאר וואס דען זאגט אביי די משנה דא זאגט א גרויסע חידוש, ס'רעדט זיך ביי א מענטש וואס האט גענומען א קערעלע לאמיר זאגן, ער האט עס באהאלטן ער האט עס מצניע געווען, ער האט געוויזן מיט דעם אז ער איז עס מחשיב אז ער וויל עס איינפלאנצן, און ס'גייט אריבער א וואך, ס'ליגט באהאלטן, און ער האט אינגאנצן פארגעסן פון דעם, ער האט אינגאנצן פארגעסן אז ער וויל עס איינפלאנצן, און יעצט טרעפט ער עס. און ער טראגט עס, יעצט ווען ער טראגט עס יעצט האט ער נישט בכוונה דאס איינצופלאנצן, אבער ווי נישט ווי, לעצטע וואך האט ער יא געהאט בכוונה דאס איינצופלאנצן פארדעם האט ער עס באהאלטן, אויף דעם זאגט אביי, זאגט אונז די משנה, אז מהו דתימא בטולי בטלה מחשבתו, כ'וואלט ווען געזאגט אז זיין מחשבה איז בטל געווארן, ווייל ער האט דאך שוין פארגעסן, און ממילא אפשר יעצט וועט ער זיין פטור, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה, אז כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, ווען א מענטש טוט עפעס א מעשה סתם אן קיין מחשבה, איז מען עס תולה אין זיין פריערדיגע מחשבה, און דא איז זיין פריערדיגע מחשבה ווען ער האט עס מצניע געווען איז געווען דאס איינצופלאנצן, און ממילא יעצט וועט ער אויך זיין מחויב אפילו בכל שהוא, אפילו יעצט איז דאס נישט זיין כוונה, נאר יעצט האט ער אינגאנצן קיין כוונה נישט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, מחייב היה ר' מאיר, ר' מאיר וואס דאס איז די תנא פון אונזער משנה יעדע סתם משנה איז ר' מאיר, זאגט ער ר' מאיר האט מחייב געווען אף במוציא חיטה אחת לזריעה, אפילו איינער איז מוציא איין חיטה איינצופלאנצן, פרעגט די גמרא פשיטא, כל שהוא תנן שטייט משנה כל שהוא, פארשטייט זיך כל שהוא מיינט אויך איין חיטה, נאר וואס דען? ענטפערט די גמרא מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז ווען עס שטייט אין משנה נאר כל שהוא וואלט איך געזאגט כל שהוא לאפוקי מגרוגרת אז כל שהוא מיינט מען דארף נישט קיין גאנצע גרוגרת אזוי ווי יעדע מאכל, נאר היות וואס ער טראגט עס איינצופלאנצן ווייניג ווי א גרוגרת אויכעט, אבער לעולם עד דאיכא כזית עפעס א שיעור דארף מען יא האבן, פארדעם איז קא משמע לן דאס איז די חידוש פון שמואל אז ניין איין חיטה אויכעט וואס דאס איז אסאך קלענער ווי א כזית, איז מען אויף דעם אויך מחויב? פרעגט יעצט די גמרא, די גמרא פרעגט יעצט אויף אביי, אביי האט דאך געזאגט אז מען איז עס תולה אין די פריערדיגע מחשבה, וואס טייטשט אז איינער באהאלט עס און שפעטער פארגעסט ער און יעצט טראגט ער עס ארויס, איז ער מחויב? פרעגט די גמרא מתקיף לה רב יצחק בריה דרב יהודה, אלא מעתה, אויב אזוי, חישב להוציא כל ביתו, הכי נמי דלא מיחייב עד דמפיק לכוליה? וואס איז טאמער ס'זאל זיין א מענטש ער וועט זיך באנוצן מיט די פאטענט אויף פארקערט, וואס טייטשט ער, נוצט יעצט זיין מחשבה אויף נישט מחשיב צו זיין אלעס, ער טראכט ביי זיך א כוונה אזוי, איך גיי אם ירצה ה' שבת ארויסטראגן מיין גאנצע הויז, ס'טייטש אלעס ליגט אין הויז גיי איך ארויסטראגן צוזאמען, וואס ווייזט ער מיט די מחשבה? ער ווייזט מיט די מחשבה אז יעדע חפץ פון די הויז באזונדער איז ביי אים גארנישט ווערד, ער איז נאר מחשיב די גאנצע הויז צוזאמען, יעצט אז ס'קומט שבת ער וועט ארויסטראגן סתם עפעס א חפץ זאל איך זאגן ער זאל זיין פטור, פארוואס וועל איך עפעס תולה זיין אין די פריערדיגע מחשבה? דא זאגסט עס אויך? זאגט די גמרא ניין, פארוואס? התם בטלה דעתו אצל כל אדם, ווען א מענטש האט א כוונה ער גייט ארויסטראגן זיין גאנצע שטוב, נישט פשט יעצט אז יעדע חפץ אין שטוב איז גארנישט ווערט, וואס טייטש אפילו ער אליין וויל נאר מחשיב זיין די גאנצע שטוב צוזאמען אבער יעדע חפץ פאר זיך נישט, ער האט נישט קיין כח דאס צו טון, פארוואס? ווייל בטלה דעתו אצל כל אדם יעדע מענטש איז מחשיב יעדע חפץ, און ממילא דאס אז דו ביסט נאר מחשיב אלעס צוזאמען איז גארנישט ווערד. מה שאין כן, ווען א מענטש איז מחשיב איינצופלאנצן א חיטה, איז אפילו בדרך כלל, מענטשן פלאנצן איין אסאך זרעים צוזאמען, אבער ס'איז נישט בטלה דעתו אצל כל אדם, ס'איז נאך דא אזעלכע מענטשן וואס וועלן גיין איינפלאנצן א חיטה, און פאר דעם זאגט די גמרא, אויף דעם קען אביי זאגן, אז היות וואס די פריערדיגע מחשבה איז נישט בטלה דעתו אצל כל אדם, קען מען תולה זיין אין אזא סארט מחשבה? זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען די משנה וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו, ס'טייטש נאר דער מצניע איז מחויב, אבער א אנדערע מענטש נישט, זאגט די גמרא, מתניתין דלא כר' שמעון בן אלעזר, אונזער משנה איז נישט ווי שיטת ר' שמעון בן אלעזר וואס אונז האבן שוין געזען דער ר' שמעון בן אלעזר דתניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא כלל אמר ר' שמעון בן אלעזר, כל שאינו כשר להצניע, ואין מצניע כמוהו, והוכשר לזה והצניעו, ובא אחר והוציא, טאמער איינער, נעמט א חפץ וואס בדרך כלל איז מען נישט מצניע, און ער איז עס מצניע און יעצט גייט א צווייטער און איז עס מוציא, נתחייב זה במחשבתו של זה, איז דער צווייטער מחיוב ווייל דער ערשטער האט עס מצניע געווען. זעהן מיר ר' שמעון בן אלעזר קריגט זיך אויף אונזער משנה, וואס אונזער משנה איז געשטאנען אז נאר דער מצניע איז מחיוב דער צווייטער נישט, זאגט אונזער גמרא, אמר רבא אמר רב נחמן, האט רבא נאכגעזאגט פון רב נחמן, הוציא כגרוגרת לאכילה, ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה, ונמלך עליה לאכילה, חייב. זאגט ער האט איר אזוי, א מענטש נעמט, די זרעים, די קערעלעך, און ער נעמט א גאנצע גרוגרת פון דעם, וואס א גרוגרת איז אוודאי א שיעור פון אכילה, און ממילא איז קלאר אז דא דא גענוג א גרויסע שיעור צו זיין חייב נישט קיין חילוק וואס ער וויל נאר טון מיט די קערעלעך צו עסן צו איינפלאנצן, ס'איז נישט קיין נפקא מינה ס'איז דא דא א גרויסע שיעור, נאר וואס דען? זאגט רבא דא נאך פון ר' נחמן, דא געווען א מענטש ער האט געמאכט אזא מין מאדנע זאך, ווען ער האט ארויסגעטראגן די כגרוגרת האט ער געטראכט ער גייט עס עסן, וואס איז דא א גוטע שיעור ס'איז אלץ א מחיה, אבער שפעטער אויפן וועג איז ער נמלך, ער מאכט מיר ניין איך גיי עס איינפלאנצן, און אזוי לייגט ער עס אראפ אין רשות הרבים, איז פונדעסטוועגן זאגט רבא אמר ר' נחמן אז ער איז חייב, און אויף דעם פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש, זיל הכא איכא שיעורא, וזיל הכא איכא שיעורא, וואס איז א חילוק, אלעמאל דאך דא די שיעור, סיי טאמער כ'וועל אנקוקן די חלק אז ער האט אינזינען געהאט אז ער וויל עס עסן, סיי טאמער כ'וועל אנקוקן די חלק ער האט אינזינען געהאט ער וויל עס איינפלאנצן, ביי ביידע איז כגרוגרת מער ווי גענוג, ביי עסן איז דאס פונקט די גוטע שיעור ביי איינפלאנצן איז עס נאך מער ווי די שיעור, און ממילא וואס איז די חידוש, זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא די חידוש איז אזוי, כ'וואלט ווען געמיינט אז בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה, והא ליכא, כ'וואלט געמיינט אז די עקירה און די הנחה דארפן זיין מיטן זעלבן מחשבה, דא איז די עקירה געווען לאכילה, די הנחה לזריעה, אדער פארקערט, און במילא אפשר איז זיך נישט מצטרף די עקירה און די הנחה וממילא וועט ער זיין פטור, קא משמע לן, דאס איז די חידוש, אז מ'איז נאך אלץ חייב. און במילא, נאכדעם וואס רבא האט נאכגעזאגט פון ר' נחמן האט קובע געווען דעם דין, גיימיר יעצט זען, אפאר ספיקות פון רבא וואס איז בעצם נובע פון דעם ספק בעי רבא האט רבא געפרעגט אן איבעיא אזוי הוציא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו א מענטש טראגט ארויס א האלבע גרוגרת וואס טייטש א האלבע גרוגרת איז ווייניגער ווי א גרוגרת אבער ס'איז מער ווי די שיעור פון זריעה ווייל זריעה האמיר דאך געזען איז די שיעור אפילו א כל שהוא און במילא ס'איז דא דא א שיעור פאר זריעה אבער ס'איז נישט דא דא א שיעור פון אכילה יעצט דער מענטש ווען ער טראגט עס ארויס ער האט אינזינען לזריעה און ממילא א מחיה די עקירה האט ער עוקר געווען די חפץ מיט א מחשבה דאס איינצופלאנצן, און ס'איז דא דא גענוג, ס'איז מער ווי א כל שהוא, און ממילא בעצם דער חלק פון די מלאכה איז מושלם, נאר וואס דען, אויפן וועג האט אנגעהויבן צו רעגענען צו וואס ס'איז פייכט געווארן, ס'האט זיך אנגעבלאזן, ס'איז גרעסער געווארן די זרע, די קערעלע איז גרעסער געווארן, און יעצט איז עס שוין א גרוגרת, יעצט נאכדעם וואס ס'איז שוין גרויס ווי א גרוגרת, איז זיך דער מענטש מיישב, ער זעט ער האט א גוטע נאכטמאל דא אין די הענט, איז ער מחליט אז ער וויל עס יא עסן, וואס איז יעצט די דין? און רבא איז מפרש די ספק. זאגט רבא אזוי, אם תמצא לומר התם הוא דמיחייב, דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא, קען זיין זאגט רבא אז דאס וואס רב נחמן האבן מיר יעצט געזען רב נחמן זאגט אז מ'איז חייב, איז ווייל ווי נישט ווי, די עקירה און די הנחה זענען זיך מצטרף, ווייל אויף ביידע איז דא א שיעור, וואס טייטש די עקירה איז געווען בכוונה אויף איינצופלאנצן, די הנחה איז געווען בכוונה אויף צו עסן, אבער ס'איז דאך אלעמאל געווען דא א גרוגרת, אבער הכא דא, כיוון דבעידנא דאפקה לא הוה ביה שיעור אכילה, לא מיחייב, דא ווי נישט ווי, ווען דער מענטש האט עס ארויסגעטראגן אינדרויסן ווען ער האט געמאכט די עקירה, איז נישט געווען דא א גרוגרת, ס'איז נישט געווען דא קיין שיעור אכילה, און ממילא אפשר יעצט אז ס'איז געווארן א שיעור אכילה, איז זיך עס נישט מצטרף די עקירה מיט די הנחה, או דילמא אדער אפשר זאגט רבא ניין, כיוון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה, מיחייב אמחשבה דזריעה, השתא נמי מיחייב. קען זיין, זאגט רבא, ווען דער מענטש טוישט נישט זיין מיינד אינמיטן, ער פארדרייט נישט זיינע כוונות, ער האט אינזינען דאס איינצופלאנצן, און צום סוף טאקע טראגט ער עס אויס, די הנחה מאכט ער אויך מיט די כוונה אויף איינצופלאנצן, איז אוודאי וואלט ער געווען מחיוב, ווייל אלעס איז געווען מיט איין מחשבה. איז יעצט, אז ער האט געטוישט די מחשבה אינמיטן וועג, ער האט מחליט געווען ער גייט עס עסן, בשעת ער האט געטוישט די מחשבה, איז דאך געווען דא אויך א גרוגרת, און וואס איז עס קאלע געווארן? ס'איז גארנישט קאלע געווארן, אויף ביידע איז געווען גענוג א שיעור, און ממילא אפשר ביי אזא ציור, איז מען אויך מחיוב, זאגט רבא נאך ווייטער די צווייטע ספק, ואם תמצא לומר זאגט רבא לאמיר שוין זאגן אז כיוון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה דזריעה, השתא נמי מיחייב, אז מען זאגט טאקע אז א מענטש איז מחיוב, פארוואס? ווייל די עקירה האט געהאט א שיעור, די הנחה האט געהאט א שיעור אלץ פיין וואויל, אבער וואס פרעגט רבא וואס איז טאמער ס'וועט זיין פארקערט, הוציא כגרוגרת לאכילה, די מענטש נעמט א זרע א קערל וואס איז גרויס א גרוגרת מען קען דאס עסן, און ער איז עס עוקר, ער טראגט עס אריין אין רשות הרבים מיט א כוונה צו עסן, נאר וואס דען וצמקה, יעצט איז עס פארדזשאוועט געווארן ס'איז פארקלענערט געווארן, ס'איז שוין נישט דא דא די כגרוגרת, און דא ונמלך עליה לזריעה, יעצט האט ער מחליט אז יעצט איז נישט דא קיין גרוגרת, ווייסט וואס כ'וועל עס איינפלאנצן, מאי וואס וועט יעצט זיין די דין? דא אפשר זאגט רבא הכא ודאי כי אישתיק, אמחשבה קמייתא לא מיחייב, דא ווען ער וואלט שטיל געבליבן, וואס טייטש ווען ער וואלט נישט געטוישט זיין מחשבה, וואס וואלט געווען? אוודאי וואלט ער געווען פטור, פארוואס ווייל ווען ער האט עוקר געווען, און ער האט אינזינען געהאט, ער האט געהאט דא א חפץ אזוי גרויס ווי א גרוגרת, דער דער קערל איז געווען גרויס א גרוגרת, ער האט עס געוואלט עסן, ער האט עס עוקר געווען און טראגט עס ארויס אינדרויסן, אבער פאר די הנחה איז עס געווארן קלענער ווי די שיעור, און ממילא ווען ער טוט ווען גארנישט און מאכט נאר א הנחה וואלט ער געווען פטור, און ממילא אפשר יעצט, אפילו ער האט געטוישט טאקע זיין מחשבה, ער האט יא מחליט געווען דאס איינצופלאנצן אבער דאס העלפט נישט, ער איז נאכאלץ פטור, או דילמא אדער אפשר ניין, בתר השתא אזלינן ומיחייב, איך קוק אן יעצט, יעצט ווי נישט ווי ער האט געמאכט די הנחה, האט ער געמאכט א הנחה מיט א כוונה דאס איינצוזייען, און ס'איז דא דא די שיעור פון איינצוזייען וואס איז א כל שהוא, און ממילא אפשר איז ער נאך אלץ מחיוב. נאך מער זאגט רבא א דריטע ספק, ואם תמצא לומר בתר השתא אזלינן, לאמיר זאגן מען קוקט טאקע אויף יעצט, יעצט איז דא גענוג א שיעור אויף זריעה, זיין כוונה יעצט איז אויף זריעה, במילא איז ער מחיוב, ומיחייב. וואס וועט זיין אבער די דין? צי הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה מאי, טאמער איינער טראגט ארויס א כגרוגרת, און אויפן וועג ווערט עס קליין, און שפעטער ווערט עס צוריק גרויס, וואס וועט דעמאלטס זיין די דין? און דא איז דא א נייע ספק, צו יש דיחוי לענין שבת, או אין דיחוי לענין שבת, די שאלה איז, צו היות וואס ווען ס'איז געווען קליין, אפשר איז עס נדחה געווארן, ווייל אפשר דארף עס זיין אלעמאל גענוג א שיעור, דער מענטש האט אינזינען געהאט לאכילה, יעצט אינמיטן וועג איז געווארן ווייניגער ווי א גרוגרת, ס'איז שוין נישט געווען ראוי לאכילה, אפילו צום סוף איז עס יא געווען א גרוגרת, אפשר איז דערנאך ס'איז געווען א דיחוי, ס'הייסט שוין נישט קיין המשך פון די פריערדיגע מלאכה? אדער אפשר ניין? תיקו זאגט די גמרא די אלע איבעיא'ס בלייבן שווער. זאגט די גמרא ווייטער נאך א איבעיא פון רבא, בעא מיניה רבא מרב נחמן, זרק כזית תרומה לבית טמא מאי, טאמער א מענטש נעמט א כזית תרומה, ער ווארפט עס אריין אין א טמא'נע שטוב, וואס טייטש ס'ליגט דארט א מת, און אלעס וואס גייט דארט אריין אין דעם אוהל ווערט טמא. וואס איז די דין? אזוי פרעגט רבא. פרעגט די גמרא אזוי למאי וואס איז זיין שאלה דא? אי לענין שבת, צי די שאלה א שאלה פון שבת? וואס טייטש דער מענטש שטייט אין א רשות הרבים און ער ווארפט אריין די כזית תרומה אין א טמא'נע רשות היחיד אריין און אויף דעם פרעגט רבא צו ס'איז מחויב? פארשטייט זיך אז ס'איז נישט מחויב פארוואס ווייל כגרוגרת בעינן אויף שבת א מאכל דארף זיין גרויס יא כגרוגרת דא די תרומה איז נאר א כזית אזא ווייל איז מען פטור ווייטער זאגט די גמרא אי לענין טומאה כביצה אוכלין בעינן טאמער די שאלה איז צו דאס איז מטמא אנדערע זאכן, וואס טייטש אזוי? יעדע זאך, יעדע מאכל, וואס גייט אריין אין א אוהל המת, נישט קיין חילוק ווי גרויס זאל נאר נישט זיין ווי קליין זאל נאר נישט זיין ווערט טמא. אזוי איז די דין נישט קיין חילוק צו ס'איז ממש ממש קליין. נאר וואס דען? כדי ס'זאל קענען מטמא זיין אנדערע זאכן, אנדערע מאכלים, דעמאלטס דארף עס זיין גרויס לפחות א כביעה. און במילא, זאגט די גמרא, ס'קען נישט זיין אז די איבעיא פון רבא איז, צו ווען איינער ווארפט א כזית תרומה צו ס'איז מטמא אנדערע זאכן צו נישט, פארוואס ווייל אויף צו מטמא זיין דארף עס זיין גרויס א כביעה, ממילא וואס איז די שאלה דא פון רבא, ענטפערט די גמרא אזוי, לעולם לענין שבת, די שאלה איז לגבי הוצאה טאקע, נאר וואס דען, וכגון, דא רעדט זיך ביי א אינטערסאנטע ציור, ס'רעדט זיך דאיכא פחות מכזית אוכלין, והאי משלימו לכזית, אין דעם שטוב וואו ס'ליגט דא דער מת, איז דא דארט א כזית אוכלין, דער כזית איז טמא אבער ס'איז נישט מטמא אנדערע אויף כדי מטמא צו זיין אנדערע דארף עס זיין גרויס א כביעה, און ס'ליגט אזוי אין שטוב דער מאכל דארט, און יעצט קומט א מענטש און ער נעמט א מאכל, ער ווארפט עס אריין אין שטוב, און אזוי דער מאכל רירט צו דעם מאכל וואס איז שוין געלעגן אין שטוב, צוזאמען די צוויי מאכלים ווערן צוזאמען א שיעור א כביעה, און זיי זענען זיך מצטרף, וואס טייטש צוזאמען היות וואס דאס האט צוגערירט דאס צוזאמען איז דא א כביעה קענען זיי שוין מטמא זיין אנדערע מאכלים אויך, און אויף דעם פרעגט יעצט רבא אויף שבת מאי מדמצטרף לענין טומאה מיחייב נמי לענין שבת, קען זיין אז היות וואס ס'איז זיך מצטרף לענין טומאה איז געט דאס פאר די זריקה, ס'טייטש פון דעם וואס דו האסט עס געווארפן און איך זאג אז ס'געווען דא א צירוף קען זיין די זריקה האט א שטערקערע חשיבות און במילא אויף שבת קוק איך אויך אן כאילו ס'איז דא דא א גרוגרות און במילא איז ער מחויב אויף הוצאה, או דילמא אדער אפשר ניין, כל לענין שבת כגרוגרת בעינן אז מ'דארף יא האבן א גאנצע גרוגרות און דא איז דא ווייניגער ווי א כגרוגרות און במילא איז ער פטור. אמר ליה האט רב נחמן געענטפערט צו רבא תניתוה, מיר האבן געלערנט די תשובה אויף די שאלה אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אבא שאול אומר, אבא שאול האט געזאגט, שתי הלחם ולחם הפנים שיעורן כגרוגרת, אז די שעיר פון שתי הלחם ולחם הפנים איז א כגרוגרת אזוי ווי אלע מאכלים, און אויף דעם פרעגט ר' נחמן ואמאי, פארוואס זאגט אזוי די ברייתא, לימא, לכאורה מ'וואלט געדארפט זאגן, אז מדלענין יוצא בכזית, לענין שבת נמי בכזית, היות וואס די דין ביי די שתי הלחם ולחם הפנים איז טאמער מ'טראגט עס ארויס פון די עזרה ווערט עס פסול ביוצא, ברגע עס גייט ארויס פון דארט טאר מען עס מער נישט עסן ווייל ס'איז א יוצא, און ממילא וואס איז די שיעור פון יוצא א כזית? זעהן מיר א כזית האט א שפעציעלע חשיבות ביי דעם, זאל איך אויך זאגן פאר שבת אז א כזית האט אויך א חשיבות ביי דעם, און הוצאה איז מען אויך מחיוב ביי א כזית, און פון דעם וואס מען זעהט אז ס'איז נישט אזוי אין די ברייתא, זעהן מיר פון דעם אז די צוויי זאכן האבן נישט קיין שייכות, און ממילא זאגט רב נחמן די זעלבע זאך דא, דאס איז זיך טאקע מצטרף צו די אנדערע מאכל דא אינעווייניג אויף טמא צו ווערן, אבער נישט לענין שבת. זאגט די גמרא, האט רבא געענטפערט הכי השתא, ס'איז נישט קיין ראיה פון די ברייתא. פארוואס ווייל התם, דארט ביי די שתי הלחם און די לחם הפנים, מדאפקיה חוץ לחומת העזרה איפסיל ליה ביוצא, ברגע וואס א מענטש טראגט ארויס פון די חומת העזרה די שתי הלחם אדער די לחם הפנים, איז גראד ווערט ער פסול ווערט עס פסול ביוצא מען טאר עס מער נישט עסן, אבער אשבת לא מיחייב עד דמפיק ליה לרשות הרבים אפילו א מענטש טראגט ארויס די שתי הלחם אדער לחם הפנים פון די עזרה, אבער ער האט נאכנישט אריינגעטראגן א רשות הרבים, און ממילא קען זיין פארדעם, איז דארט זאגט מען טאקע אז יוצא מיט שבת האבן נישט קיין שייכות, ווייל זיי האבן טאקע נישט קיין שייכות, ביידע געשעהן צוויי אנדערע מקומות, יוצא איז ברגע מען גייט ארויס פון די עזרה, אויף צו זיין מחיוב שבת דארף מען אינגאנצן ארויס פון בית המקדש אינגאנצן א רשות הרבים, אבער הכא דא, שבת וטומאה בהדי הדדי קאתיין, דא אפשר זענען זיי ביידע חל צוזאמען, ברגע וואס ס'איז זיך מצטרף צו די אנדערע שטיקל, זאל איך זאגן אז ביידע זאכן געשעהן צוזאמען, סיי אז ס'הייבט אן מטמא צו זיין אנדערע זאכן, און סיי אז מ'איז חייב אויף הוצאה ביי דעם, און ממילא איז פון דער ברייתא נישט קיין ראיה, און די שאלה פון רבא בלייבט טאקע א שאלה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו, טאמער מ'טראגט עס צוריק אריין אז אויף הכנסה איז מען פטור, פרעגט די גמרא פשיטא, ס'דאך פשוט, ברגע וואס ער האט צוריקגעצויגן ער גייט גארנישט טון מיט דעם, ער איז מער נישט מחשיב, איז פארשטייט זיך ביי די הכנסה איז ער נישט חייב, אמר אביי, ענטפערט אביי, ניין, דא רעדט זיך ביי אן אינטערעסאנטע ציור, הכא במאי עסקינן, כגון שזרקו לאוצר ומקומו ניכר, ס'רעדט זיך אז דער מענטש האט עס צוריק געטראגן אין שטוב אריין, ער האט עס אריין געווארפן אין אוצר, אבער מען זעט אין די אוצר וואו ס'איז, טייטש פון איין זייט ער איז עס נישט מחשיב אליין, ער האט עס נישט מצניע געווען, ער האט עס אריין געלייגט אין אוצר צוזאמען מיט אלע אנדערע קערעלעך, אבער פון די צווייטע זייט ס'איז נישט ממש אויסגעמישט מיט די אנדערע קערלעך מען קען עס נאך זען, און ממילא מהו דתימא וואלט איך ווען געמיינט אז כיון דמקומו ניכר, במילתיה קמייתא קאי, אז היות וואס איך קען עס זען ס'איז נישט אויסגעמישט, זאל איך עס אנקוקן כאילו ער האט עס מצניע געווען, וואס טייטש איך זאל זאגן אז די ערשטע הצנעה איז נישט בטל ווייל ער קען דאך עס טרעפן, און במילא זאל ער זיין מחיוב אויף די הכנסה אויך, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ניין, מדזרקיה לאוצר בטולי בטליה, ברגע ער ווארפט עס אריין אין אוצר אריין, איז ער מבטל זיין ערשטע מחשבה פון די הצנעה פון דעם וואס ער האט עס מצניע געווען, און במילא איז ער עס שוין מער נישט מחשיב און פארדעם איז ער טאקע פטור, אויף די הכנסה, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה, איינער וואס טראגט ארויס עסן פון שטוב, אבער ער טראגט עס נישט גראד ארויס פון שטוב, ער לייגט עס אויף די שוועל פון שטוב, איז די שוועל, מיר וועלן זען אין די גמרא, רעדט זיך א שוועל וואס איז א כרמלית, וואס מען האט עס שוין אויך געהאט בעצם דא אין די מסכתא, איז די שוועל איז א כרמלית, ער לייגט עס אראפ אויפן כרמלית, איז די דין איז, זאגט די משנה, בין שחזר והוציאן, בין שהוציאן אחר, סיי טאמער ער אליין עט עס יעצט גיין נעמען פונעם כרמלית אינגאנצן רשות הרבים אריין, סיי טאמער א צווייטער עט עס אריבערפירן, איז פטור איז מען פטור פון סקילה פון כרת און פון א חטאת, פארוואס ווייל ס'איז נאר א דרבנן, מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת, ס'איז נישט געווען דא קיין גאנצע מלאכה, די מלאכה דאורייתא איז ארויסטראגן פון רשות היחיד צו א רשות הרבים, ער האט עס אראפגעלייגט אינדערמיטן אין א כרמלית, און ממילא א דרבנן טאקע דא דא אבער מדאורייתא נישט. זאגט די משנה ווייטער אן אנדערע דין, קופה שהיא מלאה פירות, איינער האט א קופה א בעסקעט א סל וואס איז אנגעפילט מיט פירות, ונתנה על איסקופה החיצונה, און ער לייגט עס אויף א איסקופה החיצונה, איסקופה החיצונה איז טייטש יא א רשות הרבים, אדער פשט פארוואס איז דאס א רשות הרבים ווייל ס'איז קלענער פון דריי טפחים, און ממילא קלענער פון דריי טפחים איז די דין ס'איז נאך א חלק פון רשות הרבים, אדער ווייל ס'איז הויעך ניין טפחים און מ'האמיר געזען אז א זאך א שטח וואס איז הויעך ניין טפחים, וואס די דרך איז אז רבים, אסאך מענטשן, זענען מכתפין עליו, זיי פיקסן זיך, זיי זיי פאררעכטן די לייסט וואס זיי טראגן אויף דעם, הייסט עס אויך א רשות הרבים, על כל פנים דא רעדט זיך פון אזא סארט איסקופה וואס איז א רשות הרבים, אבער דער מענטש לייגט אראפ די פירות, די סל פון פירות אויף דעם איסקופה, אויף אן אופן וואס נישט די גאנצע איז אויפן איסקופה אין רשות הרבים, נאר א חלק שטעקט זיך נאך אריין אין שטוב, דעמאלט זאגט די משנה די דין אזוי, אף על פי שרוב פירות מבחוץ, פטור, אפילו רוב פירות, רוב פון דעם בעסקעט, רוב פון דעם סל, איז אינעם רשות הרבים, ליגט אויפן איסקופה, פון דעסטוועגן היות וואס א חלק שטעקט זיך נאך אריין, איז ער פטור. ווען עט ער זיין מחיוב זאגט די משנה, עד שיוציא את כל הקופה, נאר טאמער ער טראגט ארויס די גאנצע קופה אין רשות הרבים אריין, נאר דעמאלטס איז ער מחיוב, טאמער האלב שטעקט זיך אריין, דאס הייסט נישט קיין גאנצע הוצאה, און ממילא איז מען פטור. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה, האי איסקופה, די איסקופה, די ערשטע איסקופה וואס ווערט דערמאנט אין די משנה, מאי, וואסערע סארט איסקופה רעדט זיך דא? אילימא איסקופה רשות הרבים, טאמער דו'סט זאגן ס'רעדט זיך איסקופה רשות הרבים, אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה אז איינער וואס לייגט אראפ א חפץ אויף א איסקופה איז פטור? פטור? הא קמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. אלא נאר אז מיר זאגן ס'רעדט זיך איסקופה רשות היחיד, ס'טייטש טאמער דו'סט זאגן ס'איז הויך צען טפחים, ס'איז ברייט ד' על ד', אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה אז בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור, אז ווען א צווייטער טראגט עס פון דעם איסקופה אריין אין רשות הרבים איז מען פטור פארוואס? הא קמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, טאמער די איסקופה איז א רשות היחיד, מאכט דאך יענער א הוצאה, אדער ווען דו אליין טראגסט עס פון דעם איסקופה אריין אין רשות הרבים איז דאס אליין א הוצאה, און במילא זאגט די גמרא דאס איז אונז האמיר אויסגערעדט אין די משנה אלא איסקופה כרמלית ס'רעדט זיך איסקופה כרמלית והא קמשמע לן און די חידוש דא איז אז טעמא דנח בכרמלית הא לא נח בכרמלית מיחייב די איינציגסטע טעם פארוואס דער מענטש איז טאקע פטור איז ווייל ער האט עס אראפגעלייגט אינעם כרמלית טאמער ער וואלט פשוט אריבערגעגאנגען דעם כרמלית אן עס אראפלייגן דעמאלטס אוודאי וואלט ער געווען מחיוב פארוואס? ווייל גיין הייסט נישט קיין הנחה, און במילא טאמער האט זיך נישט אפגעשטעלט אינעם אסקופה אינעם כרמלית, קוק איך עס אינגאנצן נישט אן דאס איז ער געגאנגען דא אינמיטן אריין א כרמלית, און במילא איז ער מחויב. זאגט די גמרא, ומתניתין דלא כבן עזאי, און דאס איז טאקע נישט כשיטת בן עזאי דתניא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא המוציא מחנות לפלטיא, איינער וואס טראגט פונעם געשעפט וואס די געשעפט איז א רשות יחיד, צו די פלטיא דארט וואס מען פארקויפט אינדרויסן דארט אין רשות הרבים, דרך סטיו, דורך דעם סטיו, סטיו איז אזא געגנט אין פארנט פון די געשעפטן, וואס דאס איז געווען א כרמלית, איז חייב איז דער מענטש חייב, פארוואס גייט מיר נישט אן ביסט אריבער א כרמלית האסט דיך נישט אפגעשטעלט, און ממילא דאס וואס דו גייסט הייסט נישט כאילו איז געווען דא א הנחה, אבער ובן עזאי פוטר, בן עזאי פטר'ט ווייל בן עזאי האלט מהלך כעומד האבן מיר שוין געזען, אז ברגע ווען א מענטש גייט יעדע טריט און טריט קוק איך אן ווי א הנחה, ממילא ביסט אריבער דא א סטיו, ביסט אריבער דא א כרמלית קוק איך אן כאילו איז געווען דא א הנחה אינעם כרמלית, און ממילא ווען מ'מאכט א עקירה אין רשות יחיד א הנחה אין א כרמלית, א עקירה אין א כרמלית און ווייטער א הנחה אין רשות הרבים, איז מען אוודאי ביי אזא ציור פוטר, און ממילא אונזער משנה איז דלא כבן עזאי. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען אין די משנה קופה שהיא מלאה אז די קופה וואס איז אנגעפילט מיט פירות וואס מ'לייגט אריין אינעם אסקופה וואס די אסקופה איז א רשות הרבים טאמער א חלק שטעקט זיך אריין אין רשות היחיד האט די משנה געזאגט מ'איז פטור עד שיוציא את כל הקופה. זאגט די גמרא אמר חזקיה האט חזקיה געזאגט לא שנו די דין וואס די משנה האט געלערנט איז נישט געזאגט געווארן אלא בקופה מלאה קישואין ודלועין נאר טאמער די קופה איז אנגעפילט ווייסט מיט וועלכע סארט פירות אזעלכע קישואין און דלועין וואס דאס איז לאנגע פירות און במילא קומט אויס אז ווען די קופה שטעקט זיך ארויס א חלק רשות היחיד און א חלק רשות הרבים איז נישט נאר די קופה שטעקט זיך ארויס אין ביידע נאר די פירות אינעווייניג איז אויך א חלק דא און א חלק דא. אבל אבער זאגט חזקיה, מלאה חרדל, טאמער די קופה איז אנגעפילט מיט חרדל, חרדל דאס איז מאסטערד דאס איז אזעלכע קליינע קערעלעך, דעמאלטס חייב, דעמאלטס אפילו די קופה שטעקט זיך אריין האלב און האלב, זאגט חזקיה נאכאלץ חייב פארוואס? ווייל א חלק פון די חרדל איז אינגאנצן אינדרויסן שוין, און ממילא אפילו די קופה איז נאך א שטיקל אינעווייניג, אבער די חרדל וואס ליגט אינעווייניג איז אינגאנצן אינדרויסן, פאר דעם טאמער ס'איז קישואין ודלועין, וואס די קישואין ודלועין זענען אויך האלב און האלב, דעמאלטס אוודאי איז מען פטור, אבער ביי חרדל איז מען חייב, אלמא זאגט די גמרא זעהן מיר פון דעם אז קסבר אז חזקיה האלט, אגד כלי לא שמיה אגד, אז דאס וואס ס'ליגט דא אין א סל, איז די סל מאכט נישט אז איך קוק עס יעצט אן ווי איין זאך, ווייל טאמער די סל וואלט געמאכט איך קוק עס אן ווי איין זאך, דעמאלטס אפילו ס'איז דא אין דעם חרדל וואלט איך אויך געזאגט אז פטור ווילאנג ס'איז האלב און האלב. ניין, די סל לייגט דא גארנישט צו, די סל מאכט עס נישט פאר איינס, און ממילא האלט חזקיה איך קוק אן די פירות אליין, טאמער די פירות איז האלב און האלב איז מען טאקע פטור, אבער טאמער די פירות איז אינגאנצן אין רשות הרבים אפילו די סל שטעקט זיך אריין אין רשות יחיד, איז מען חייב, ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך, און רבי יוחנן זאגט אפילו מלאה חרדל פטור, אפילו עס איז אנגעפילט מיט חרדל, טאמער א חלק פונעם סל שטעקט זיך אריין אין רשות היחיד, איז מען פטור, פארוואס? אלמא קסבר, איז זעט מען רבי יוחנן האלט אגד כלי שמיה אגד, אז עס הייסט יא אן אגד וואס טייטש די כלי, דער סל, מאכט די גאנצע זאך, איך זאל אנקוקן אלעס ווי איינס, און במילא, אפילו אז עס איז דא אין דעם קליינע קערעלעך, קוק איך אלעס אן ווי איינס, און א חלק שטעקט זיך אריין אינעווייניג איז מען פטור. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, מתניתין, אונזער משנה, דלא כחזקיה דייקא, און דלא כרבי יוחנן דייקא, איז נישט מדויק נישט ווי חזקיה, און נישט ווי רבי יוחנן. פארוואס? זאגט רבי זירא אזוי, כחזקיה לא דייקא, ווי חזקיה קען מען נישט לערנען די משנה, וואס חזקיה האט געזאגט אז אגד כלי לא שמיה אגד, איך קוק אן די אינעווייניגסטע זאכן באזונדער פונעם כלי אליין, פון די משנה משמע עס איז נישט אזוי, ווייל אין די משנה שטייט, די לעצטע ווערטער פון די משנה, עד שיוציא את כל הקופה, אז ווען איז מען מחויב? ווען מען טראגט ארויס די גאנצע קופה, טעמא דכל הקופה, הא כל הפירות, פטור איז משמע אז אלעס איז תלוי אינעם קופה, נישט אין די פירות, וואס דאס איז נישט ווי חזקיה. אלמא קסבר, זעהן מיר אז די משנה האלט אז אגד כלי שמיה אגד, אז א כלי איז יא אן אגד, וואס דאס איז כשיטת ר' יוחנן, נישט כשיטת חזקיה. ווייטער אבער זאגט ר' זירא, כר' יוחנן לא דייקא, מען קען אויך מדייק זיין פארקערט פון ר' יוחנן די משנה, ס'טייטש ס'איז דא קרח מכאן ומכאן ווי ביידע קען מען נישט לערנען, ווייל דקתני שטייט דאך ביי אונזער משנה, אף על פי שרוב פירות בחוץ, אפילו רוב פירות איז אינדרויסן, האט דער משנה געזאגט פטור ווייל א חלק שטעקט זיך אריין, איז משמע טעמא דרוב פירות, אלעס איז תלוי אין די פירות, הא כל פירות אבער טאמער די פירי אינגאנ איז אינגאנצן אינדרויסן, איז אף על גב דאגידא קופה מגואי חייב, איז אפילו די סל שטעקט זיך אריין אינעווייניג, איז מען חייב ווייל אלעס איז תלוי אינעם פירי, אלמא קסבר אבער אזוי דאס איז משמע ווי חזקיה אז אגד כלי לא שמיה אגד, ואלא קשיא במילא זאגט די גמרא איז א קשיא אויף ביידע, ענטפערט די גמרא, חזקיה מתרץ לטעמיה, ורבי יוחנן מתרץ לטעמיה ביידע קענען ענטפערן, חזקיה מתרץ לטעמיה, חזקיה קען ענטפערן אז דאס וואס שטייט עד שיוציא את כל הקופה איז נישט פשט ס'איז תלוי אינעם קופה, נאר דאס רעדט זיך טאקע במה דברים אמורים בקופה מלאה קישואין ודלועין, וואס די פירות טאקע אזוי לאנג ווי די קופה דארט איז אלעס תלוי אינעם קופה און אויך אין די פירות. אבל מלאה חרדל, אבער טאקע זאגט חזקיה ביי א ציור וואס איז מלאה חרדל איז נעשה כמי שהוציא את כל הקופה, איז אלעס תלוי שוין אינעם חרדל אליין און ברגע וואס חרדל איז אינדרויסן קוק איך שוין אן ווי די גאנצע קופה איז אינדרויסן, די משנה רעדט זיך טאקע ביי קישואין מיט דלועין, און רבי יוחנן מתרץ לטעמיה, רבי יוחנן קען אויך פארענטפערן די משנה, אז דאס וואס שטייט אין די משנה, אף על פי שרוב פירות בחוץ, וואס איז משמע אז ס'איז תלוי אין פירות, איז נישט פשט אז ס'איז טאקע נאר תלוי אין פירות, ולא רוב פירות בלבד אלא אפילו כל פירות פטור, אלא זאגט רבי יוחנן די משנה איז א בחינה פון לא זו אף זו, נישט נאר אז רוב פירות זענען אינדרויסן איז די מענטש פטור, נאר אפילו ס'איז א ריזיגע סל און אלע פירות זענען אינדרויסן, אבער טאמער א חלק פון די סל שטעקט זיך אריין, איז מען נאך אלץ פטור עד שיוציא את כל הקופה, ווילאנג מ'וועט נישט ארויסטראגן דעם גאנצן קופה, און רש"י זאגט אז רבי יוחנן איז בעצם מדייק פון די לשון, ווייל טאמער אלעס וואלט טאקע געווען תלוי אין פירי, וואלט געדארפט שטיין עד שיוציא את כל הפירי, פארוואס שטייט עד שיוציא את כל הקופה? ווייל אלעס איז תלוי אינעם קופה, אפילו אלע פירות זענען אינדרויסן איז מען אויך פטור. פרעגט יעצט די גמרא, מיתיבי א קשיא אויף חזקיה, שטייט אין א ברייתא, המוציא קופת הרוכלין ונתנה על אסקופה החיצונה, טאמער איינער נעמט א קופת הרוכלין, רוכלין האט מען געזען דאס איז מוכרי בשמים, זיי האבן געהאט אזא פושקע מיט בשמים אין דעם, און ער לייגט עס אינעם אסקופה החיצונה וואס דאס איז רשות הרבים, איז אף על פי שרוב מינין בחוץ, פטור, אפילו רוב פון די בשמים זענען טאקע אינעם רשות הרבים, איז מען נאך אלץ פטור עד שיוציא את כל הקופה, און ממילא פרעגט די גמרא קסלקא דעתך, וואסערע סארט בשמים רעדט זיך דא לכאורה בצררי, צומאלענע בשמים וואס ליגן אזעלכע קליינע זעקלעך, פשט איז אז רוב בשמים זענען טאקע אינגאנצן אינדרויסן, און פון דעסט וועגן, היות א חלק פונעם קופה איז אינעווייניג, איז מען פטור, קשיא לחזקיה, דאס איז א קשיא אויף חזקיה וואס זאגט אז אלעס איז תלוי אינעם פירות, ענפערט די גמרא אמר לך חזקיה, חזקיה קען ענפערן הכא במאי עסקינן באורנסי, דא רעדט זיך טאקע נישט אז דער רוכל פארקויפט צומאלענע בשמים, נאר אזעלכע לאנגע בשמים וואס איז טאקע אזוי גרויס ווי דער גאנצער סל, וואס ביי דעם איז חזקיה אוודאי מודה אז טאמער א חלק שטעקט זיך אריין אינעווייניג היות וואס די חלק פון די בשמים איז אויך אינעווייניג איז מען פטור, פרעגט יעצט די גמרא אויף ר' יוחנן, מתיב רב ביבי בר אביי, שטייט אין א ברייתא, הגונב כיס בשבת, איינער וואס גנב'עט א בעזל שבת, חייב איז ער חייב צו צאלן אויפן בעזל, אפילו אז ווען ער גנב'עט טראגט ער ארויס דעם בעזל, און איז חייב אויף הוצאה וואס איז חייב מיתה אויף דעם, און די כלל איז דאך קם ליה בדרבה מיניה ווען א מענטש איז מחויב צוויי עונשים געבט מען אים נאר די גרעסערע, און ממילא וואלט איך אפשר געזאגט ער איז פטור פון צוריק צו צאלן דעם בעזל, ניין זאגט די ברייתא, פארוואס, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת, ווייל ברגע וואס ער הייבט אויף דעם בעזל און מאכט א הגבהה איז ער עס קונה, ווען ער איז נאך אינעם רשות יחיד פונעם צווייטן בעלהבאס, און ממילא די גניבה איז ער יעצט עובר, יעצט, נאכדעם וואס ער האט עובר געווען אויף די גניבה אז ער וועט ארויסגיין אינדרויסן וועט ער זיין מחויב מיתה, אבער מען זאגט נישט קם ליה ווען די צוויי איסורים געשעהן אויף צוויי אנדערע אופנים, איינס געשענט יעצט איינס געשענט שפעטער, אבער זאגט די ברייתא היה מגרר ויוצא, טאמער ער שלעפט דעם בערזל ארויס ער מאכט נישט קיין הגבהה ער איז עס נישט קונה, נאר ער וויל עס קונה זיין במשיכה, משיכה איז טייטש איך שלעפ עס ארויס פון איין רשות אריין אין מיין רשות, דעמאלטס איז מען פטור, ווייל דעמאלטס געשעהן טאקע ביידע צוזאמען. שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באין כאחד, ברגע וואס ער ציט מיט די משיכה דער חפץ ארויס פון בעלהבאס רשות, רש"י זאגט ס'רעדט זיך ער ציט עס אריין ממש אין א רשות הרבים, נאר אין צידי רשות הרבים ווייל אין רשות הרבים אליין איז נישטא קיין קנין משיכה, אבער על כל פנים ברגע וואס ער גייט אריין אין רשות הרבים איז ער מחויב ביידע, יענע סעקונדע איז ער מחויב אויך אויף גניבה און ער איז אויך מחויב אויף הוצאה, און ממילא איז קם ליה בדרבה מיניה. פירט רב ביבי אויס די קשיא, ואי סלקא דעתך אגד כלי שמיה אגד, טאמער מ'זאגט ווי רבי יוחנן, אז איך קוק אלעס אן, די כלי ארום און ארום, נישט די פירות פון אינעווייניג, אויב אזוי, קדים ליה איסור גניבה לאיסור שבת, איז דער איסור גניבה געשענט פאר איסור שבת, פארוואס? פון וואס רעדט זיך דא? דא רעדט זיך פון א בערזל, אין דעם בערזל ליגט געלט, יעצט אזוי, ווען איז דער מענטש קונה די געלט? ברגע וואס א חלק שטעקט זיך אריין שוין אינעם רשות הרבים, און די מענטש קען שוין ארויסנעמען די געלט, ווייל וועלכע חלק שטעקט זיך אריין אין רשות הרבים, די אפענע חלק פון די בערזל, ממילא ער קען בעצם אריין שטעקן זיין הענט ארויסנעמען די געלט, איז האט ער עס שוין קונה געווען במשיכה, אבער ווען געשענט הוצאה, די מלאכה פון הוצאה געשענט נאר, לויט די מאן דאמר אז אגד כלי שמיה אגד, געשענט נאר נאך די גאנצע בערזל איז אינדרויסן, און במילא קומט אויס אז די איסור גניבה געשענט, פאר די איסור פון הוצאה, איז פארוואס איז פשט אז די ברייתא זאגט אז ביי אזא צורה איז מען חייב? ענפערט די גמרא, אי דאפקיה דרך פיו, הכי נמי, הכא במאי עסקינן דאפקיה דרך שוליו, ס'טייטש טאמער ס'רעדט זיך טאקע, דו זאגסט מיר אז די ברייתא רעדט זיך אויף א געהעריגע אופן, וואס די מענטש שלעפט ארויס די בערזל מיטן לאך מיטן מויל אריינצולייגן די הענט אינעם בערזל ארויסצונעמען די געלט, טאמער דאס וואלט געווען אינעם רשות הרבים, ביסט אוודאי גערעכט, די גניבה געשענט, ברגע וואס די ערשטע חלק פונעם בערזל איז אין רשות הרבים ברגע וואס כ'קען שוין ארויסנעמען די געלט און די חיוב אויף הוצאה געשענט נאר שפעטער נאך די גאנצע בערזל איז אינדרויסן אבער דא זאגט די גמרא עס קען זיך רעדן אז דער מענטש טראגט ארויס די בערזל אין רשות הרבים פארקערטערהייט וואס טייטש די אונטערשטע חלק פונעם בערזל שטעקט זיך אריין אין רשות הרבים וואס דא קען ער דאך נישט צוקומען צום געלט טאמער ער קען נישט צוקומען צום געלט איז אוודאי די דין אז ער האט עס נישט קונה געווען ווען וועט ער עס קונה זיין נאך די גאנצע בערזל איז אין רשות הרבים נו דעמאלטס וועט ער אויך זיין מחויב אויף הוצאה פאר דעם, דאס איז פשט אז מען זאגט טאקע קם ליה בדרבה מיניה ביי דעם. איי פרעגט די גמרא, והא איכא מקום חלמה, דאי בעי מפקע ליה ושקיל, ס'איז דאך דא די אונטערשטע חלק פון בערזל, וואס האסטו מיר געענטפערט אז ס'איז אויסגעדרייט די בערזל, אז די אונטערשטע חלק פון בערזל קומט ארויס פריער ממילא קען מען נישט נעמען די געלט, מען קען דאך אויפרייסן די אונטערשטע חלק פון די בערזל דארט ווי ס'איז צוגענייט, פון דארט ארויס נעמען די געלט און ממילא ווייטער די געלט איז מען קונה, פאר מ'איז עובר אויף הוצאה, ענטפערט די גמרא, טאקע ביסט גערעכט, די גמרא פאלט אוועק פון די תירוץ אז די בערזל איז אויסגעדרייט, נאר זאגט די גמרא ס'רעדט זיך בנסכא, ביי א בערזל וואס האט נישט אין זיך געלט, וואס דעמאלטס אז ס'האט אין זיך געלט פשט מטבעות, איז פשט איז די מטבעות ליגט שוין אינעם רשות הרבים, פאר די בערזל איז אינגאנצן אינדרויסן, וואס דעמאלט זאגסטו די תירוץ אז היות איך קען ארויסנעמען די געלט פון דעם, און די געלט איז שוין אינדרויסן, די בערזל איז אינעווייניג, בין איך קונה די געלט פאר די בערזל. זאגט יעצט די גמרא ניין, ס'רעדט זיך א בערזל וואס איז אנגעפילט מיט לאנגע שטיקלעך זילבער, וואס די זילבער איז אויך נאך אינעווייניג, און במילא האט ער עס אויך נישט קונה געווען, נישט ער האט עס קונה געווען און נישט ער האט עובר געווען אויף הוצאה, און ווען ס'קומט אינגאנצן ארויס דעמאלטס איז ער טאקע עובר אויף ביידע, און פארדעם זאגט מען קם ליה. איי פרעגט די גמרא, וכיון דאיכא שנצין, מפיק ליה עד פומיה ושרי ושקיל ושנצין אגידי מגואי, ס'דאך דא אויף דעם בערזל רצועות, אזעלכע לאנגע שטריק וואס מיט דעם בינדט מען צו, און ממילא דער גנב ווען ער שלעפט ארויס דער בערזל, אפילו דער בערזל איז שוין אינדרויסן, די שטריקלעך די רצועות זענען נאך אינעווייניג, און ממילא די שטריקלעך זענען דאך נישט מעכב ער זאל נישט קונה זיין דאס וואס ליגט אינעווייניג, די געלט איז ער קונה, אבער הוצאה איז נישט דא דא, פארוואס ווייל דו זאגסט דאך אז אלס איז איין אגד, און במילא איז נישט דא קיין הוצאה ווילאנג די שטריק ליגט אינעווייניג, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים. איין תירוץ זאגט די גמרא איז דליכא שנצין, ס'רעדט זיך טאקע ביי א בערזל וואס האט נישט קיין רצועות, צווייטע תירוץ זאגט די גמרא ואיבעית אימא, דאית ליה ומכרכי עילויה, ס'האט טאקע שנצין, ס'האט רצועות, אבער די שנצין איז ארום געבינדן ארום דעם בערזל, און במילא ברגע וואס די בערזל איז אינדרויסן איז די שנצין קומט מיט מיט דעם, איז פאר דעם איז טאקע ביידע געשען אויף איין מאל און מ'איז טאקע פטור אלץ קם ליה. זאגט יעצט די גמרא, די זעלבע מחלוקת פון ר' יוחנן און חזקיה איז אויך די מחלוקת פון אביי און רבא, וכן אמר רבא לא שנו אלא בקופה מלאה קישואין ודלועין אבל מלאה חרדל חייב אלמא קסבר אגד כלי לא שמיה אגד וואס טייטש רבא בעצם זאגט דא ווארט פער ווארט ווי חזקיה האט פריערט געזאגט אביי אמר אביי זאגט אנדערש אפילו מלאה חרדל פטור אלמא קסבר אגד כלי שמיה אגד אביי האלט פונקט ווי רבי יוחנן זאגט די גמרא קם אביי בשיטתיה דרבא קם רבא בשיטתיה דאביי, ביידע האבן למעשה צוריקגעצויגן, רבא האט צוריקגעצויגן ווי אביי'ס שיטה, אביי האט צוריקגעצויגן ווי רבא'ס שיטה, איז טייטש רבא האלט ווי רבי יוחנן, און אביי האלט ווי חזקיה, פרעגט די גמרא ורמי דאביי אדאביי, כ'עט דיר פרעגן א סתירה פון אביי אויף אביי, ורמי דרבא אדרבא, און כ'עט דיר א סתירה פרעגן פון רבא אויף רבא דאיתמר, ווייל מ'האמיר געלערנט, המוציא פירות לרשות הרבים, איינער וואס טראגט ארויס פירות לרשות הרבים, אביי אמר, אביי זאגט ביד חייב בכלי פטור, טאמער די פירות ליגט אין זיין הענט, און ער שטעקט ארויס די הענט אין רשות הרבים אפילו ער שטייט אין רשות היחיד, זאגט אביי איז חייב, פארוואס? ווייל אביי האלט אז די גוף און די הענט קען מען אנקוקן ווי צוויי באזונדערע זאכן, און במילא איז מען חייב, די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם ווי קען זיין אזא זאך, מען האט דאך געזען אנפאנג מסכת אז ס'איז נישט אזוי, און די גמרא וועט טאקע ענטפערן אז דא רעדט זיך למטה משלש, און במילא הייסט עס הנחה ווייל ס'ליגט ממש לעבן די ערד, אבער על כל פנים דאס איז איין זאך וואס אביי זאגט, די צווייטע זאך וואס ער זאגט איז בכלי פטור, טאמער ס'ליגט אין א כלי און א חלק פון די כלי ליגט נאך אין רשות היחיד, דעמאלטס איז מען פטור, וואס דאס איז ממש ווי די ווערטער פון רבי יוחנן, איז דאס א סתירה פון אביי אויף אביי ווייל מ'האט יעצט געזען אביי האלט ווי חזקיה, ורבא אמר, רבא זאגט ביד פטור, ווילאנג ס'ליגט אין הענט איז פטור פארוואס ווייל ווילאנג די גוף איז אין רשות היחיד הייסט עס נישט קיין הוצאה ווייל די הענט שלעפט זיך נאכן גוף, אבער בכלי חייב אפילו טאמער א חלק פון די כלי שטעקט זיך אריין אינעווייניג, טאמער די זאכן די פירות ליגט אין די כלי איז שוין אינדרויסן איז מען חייב, זעמיר רבא האלט פונקט ווי חזקיה, ווייטער א סתירה רבא אויף רבא, ענפערט די גמרא איפוך, מען דארף טאקע פארדרייען דאס וואס מען האט יעצט געזען אביי און רבא קריגן זיך ביי א כלי ביי די הענט, מען דארף פארדרייען די שיטות, אביי וועט שטימען מיט אביי, רבא וועט שטימען מיט רבא, פרעגט יעצט די גמרא אבער, די קשיא וואס מען האט פריער אויסגערעדט ביד חייב, והתנן מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה אין דף ב', פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין, אז מען איז פטור ווען מען שטעקט ארויס די הענט מיט פירות אינעווייניג, פארוואס ווייל מען מאכט נישט קיין הנחה, ס'ליגט סך הכל אין די הענט, אז יענער שלעפט עס ארויס, איז יענער האט געמאכט די הנחה איך האב געמאכט די עקירה ביידע זענען פטור, איז ווי קען דא אביי צו רבא לויט נאכדעם וואס מען דרייט אויס ווי קענען זיי זאגן פארקערט, ענפערט די גמרא התם למעלה משלושה הכא למטה משלושה, דא רעדט זיך טאקע אונטער ג' טפחים, וואס דעמאלטס הייסט עס אוודאי הנחה, פארוואס ווייל אונטער דריי טפחים קוק איך אן כאילו עס ליגט שוין אויף די ערד, און ביי דעם וועט אוודאי די משנה אויך מודה זיין אז ביי אזא צורה איז מען חייב.